בלויז געציילטע אידן אין מעלבורן האבן געקענט אייזיקל יענגאלקי. געקענט האבן אים דער עיקר די בעלי בתים פון דעם ווארן-הויז וואו אייזיקל האט געארבעט זינט ער איז אנגעקומען קיין אויסטראליע. ווען ער האט אראפגעשטעלט א פוס אויף דער יבשה און געפונען א שטיקל דאך איבערן קאפ פאר זיין הויזגעזינד, איז ער געלאפן זוכן ארבעט. ער האָט באַלד דערשמעקט, װוּ עס זײַנען פֿאַראַן די ייִדישע געשעפֿטן, איז ער געגאַנגען פֿון קראָם צו קראָם און אומעטום איבערגעחזרט דאָס זעלבע, כ'זע, אַז איר זײַנט ייִדן. ס'איז אײַער חובֿ צו געבן אַ ייִד אַרבעט. קוקטס ניט אױף מיר, װאָס יאַך זע אױס שװאַך, װאָס יאַך קוק אױס װי אַ פּאָקראַקע. כ'בין, געלױבט דער אײבערשטן, געזונט און כ'קען אַרבעטן פֿאַר צען. כ'דאַרף שפּײַזן אַ װײַב מיט צװײ קלײנע עופֿעלעך. מיטן זעלבן פּיזמון איז אײַזיקל אױך אַרײַן אין דעם װאַרנהױז פֿון די ברידער דײַסלער. װען די ברידער האָבן דערהערט דעם פּיזמון און אָפּגעמאָסטן דעם פּאַרשױן, װאָס האָט אױסגעזען װי אַ באַלעם געמאַכט פֿון שמאַטעס, האָבן זײ זיך אָנגעקוקט מיט אַ שמײכעלע. זײ האָבן צװישן זיך געכאַפּט אַ שמועס, אַלע מאָל געװאָרפֿן אַ בליק צו אײַזיקלען, דערנאָך זיך אָנגערופֿן צו אים בזה-הלשון.

ס'איז דארטן נעבעך פינסטער און ס'ברענען זיך עטליכע קליינע עלעקטרישע לעמפלעך. אייזיק'ל ארבעט שווער ביים סארטירן סחורות, ביים פאקן פעקלעך, ער האט זיך צוזאמענגעלעבט מיט די טרעגער וואס ברענגען די שווערע קאסטנס אין דעם ליקל, און ער העלפט זיי ביים אויסלאדענען די סחורה פון די לאסטוועגענער. ס'קענען אים די ארבעטער פון די ארומיגע פאבריקן וואס קומען אראפ אין דעם ליקל אין דער מיטאג שעה שפילן קריקעט. ס'קענען אים די פעקטארי שיקסלעך וואס עסן זייער לאנטש אין דער פרישער לופט, ס'קענען אים די קינדער וואס יאגן זיך דא ארום נאכדעם ווי זיי קערן זיך צוריק פון דער שול. מיט די קינדער איז ער א גאנצער חבר, און ער שמועסט זיך מיט זיי אויס, כאטש ער קען נישט קיין ווארט ענגליש. הגם אין מעלבורן פארט מען שוין ניט מיט קיין ראווערן צו דער ארבעט, קומט אייזיקל נאך אלץ אין געשעפט אריין אויף זיין אלטן ביציקל, וואס איז צוזאמענגעבונדן מיט א סך שטריקלעך. אויף דעם אלטן ראווער רייסט ער זיך אדורך צווישן די לאנגע שורות אויטאס, טראמווייען, וואס פילן געדיכט אן די גאסן. ער קערעוועט געשיקט אין דער געדראנג און פליט שנעל ווי א שד, אז ס'איז א חידוש וואס דער ראווער צעפאלט זיך ניט אויף שטיק שטיקלעך. אייזיקל איילט זיך זייער שטארק, ווייל ער וויל קומען דער ערשטער צו דער ארבעט. ער האט גרויס הנאה צו באווייזן די בעלעבאטים, אז ער ווארט אויף זיי יעדן פרימארגן אינדרויסן פאר אויפשליסן דאס ווארענהויז. ווי אזוי אייזיקל איז געקומען קיין מעלבורן האט קיינער נישט געוואוסט. מען האט נישט געוואוסט צי ער האט הי משפחה צי חברים, טאמער האט מען א קוק געטון אויף אים און מען האט געזען די אלע מחלות וואס האט זיך צו אים געטשעפעט, האט מען זיך געחידושט ווי אזוי מען האט אים אריינגעלאזט קיין אסטראליע. איין טאג איז ער געקומען צו דער ארבעט מיט א פארבאנדאזשירט אויג, א צווייטן טאג מיט א פארבונדענער באק, אמאל איז ער א גאנצע וואך געקומען מיט א פאטשעלע אויפן קאפ, אז מען האט אים געפרעגט וואס אים איז, האט ער געענטפערט, כ'האב לא עליכם געכאפט א קילעכץ און כ'קען דערפון נישט פטור ווערן. עס מוז דויערן א שטיקל צייט וועט זיך דאס אליין אויסדאבזשעען. אייזיקל פלעגט קיינמאל נישט נעמען קיין געצאלט פאר קראנק זיין. האבן אים די בעלי בתים גע'עצה'נט ער זאל בלייבן אינדערהיים זיך אויסליגן אין בעט, אבער ער האט דערפון נישט געוואלט הערן און געדענקען. ס'מאכט גארנישט. האט ער אוועקגעמאכט מיט דער האנט. ס'עט מערטשעם אריבערגיין. ביינאכט לייג איך מיך צו א ווארעמפלאש צו די פיס, פון דעם שוויץ איך. דאס וועט אראפשלאגן די היץ. אייזיקל האט פיינט געהאט אז מען דולט אים א קאפ און מען זארגט זיך וועגן זיין געזונט. כאטש ער האט געהאט דרך ארץ פאר די ברויטגעבער זיינע, האט ער פונדעסטוועגן נישט געליטן ווען זיי פלעגן זיך אנזעצן אויף אים מיט פוסטע שאלות. ער איז דעמאָלט געװאָרן זײער צעקאָכט און אָנגעהױבן אַזױ שנעל צו כאַפּן די װערטער, װי ער װאָלט געשלונגען הײסע בולבעס. דאָס ערשטע װאָרט איז בײַ אים אױסגעקומען דאָס לעצטע, און דאָס לעצטע, דאָס ערשטע. אױך דאָס מאָל, װען די באַלעבאַטים זענען צוגעשטאַנען צו אים און געהײסן אים בלײַבן אין שטוב, איז ער פּלוצעם געװאָרן זײער צעמישט און אָנגעהױבן זיך פֿון דער העלער הױט צו בײזערן, שטוב! שטוב! געזונט! כ'בין געזונט אינדערהיים, נישט בלייבן א ספאדיק! האקן א ספאדיק. אפגעזאגט דאס, האט ער אנגעהויבן ארומדרייען זיך איבער דער ווארענהויז מיט זיין גיך גענגל. אייזיקל פלעגט קיינמאל נישט גיין פאוואליע, ער איז שטענדיג אביסל געלאפן גלייך ער וואלט נישט געהאט קיין צייט. דעם קאָפּ און די פּלײצע אײַנגעבױגן, האָט ער אונטערגעטענצלט אין זײַנע ברײט צעפֿאָרענע שיך, װאָס זענען נישט געװען פֿאַרשנורעװעט, אַזױ אַז די שיך-בענדלעך האָבן זיך אים נאָכגעשלעפּט. אין די אונטערשטע שטובן פֿון דער װאַרענהױז, װוּ ס'האָט זיך געפֿונען דער לאַגער פֿון די רױע סחורות, האָט אײַזיקל געהאַט פֿאַרשידענע באַהעלטענישן און מען האָט נישט געקענט דערגײן װוּ זײ זענען. אז מ'איז אומגעריכט אריינגעקומען צו אים האט מען באמערקט אז ער באהאלט עפעס אויס אויף דער שנעל. די ברידער דייסלער האבן זיך שוין ניט איינמאל געפשט'לט וואס אייזיקל פארשטעקט פאר זיי. צומיינסטנס האט זיך וועגן דעם געזארגט דער יונגערער ברודער וואס איז געווען זייער א אפגעהיטענער און האט ליב געהאט יעדן חושד צו זיין. ער האט געהאט א טענה צום ברודער וואס מען האט אייזיקלען צוגענומען צו דער ארבעט. אלץ דו, א דו קלערסט גארנישט איבער קיין שום זאך און באשליסט באלד אויף אן ארט, האט ער געזאגט מיט כעס, ווער ווייסט וואס דער לאפיטוט פארשטעקט אין די באהעלטענישן, וואס אזא פארשוין קען אלץ איינפאלן אין קאפ? אפשר באהאלט ער אויס א באמבע? ווער קען וויסן? ער קען נאר ברענגען דאס גרעסטע אומגליק, אז מען ווייסט ניט ווער ער איז, וואס ער איז. עס קען זיין אז ער מאכט זיך בלויז פאר א שלימזל, און אין דער אמתן איז ער עפעס א פארדעכטיג מענטשל. יעדער שמויגער צו זיין טויגער. שאקינג. וואס דיר קען אלץ איינפאלן, א באמבע, וואס נאך וועסטו אויסקלערן? האט זיך דער עלטערער דייסלער צעלאכט אויפן קול. יא יא, מ'האט שוין געזען אזעלכע זאכן, ווי גרויס חומקל ער איז, אזוי גרויס אויפטוער איז ער. צי זענען מיר א וואוילטעטיגע סאסייעטי וואס דארף זארגן פאר פליטים? קנאפ אידן זענען דא אין שטאט וואס האבן אים געקענט אנשטעלן ביי זיך? דער יונגערער ברודער האט אנגעהויבן נאכצושפיאנירן אייזיק'לען. ער איז צו אים אפט אריינגעקומען, געהאלפן אים פאקן די פעקלעך, און בעת מעשה געכאפט מיט אים א שמועס. ער האָט אים אַזױ לאַנג נאָכגעקוקט, ביז ער האָט סוף-כּל-סוף דערטאַפּט זײַנע באַהעלטענישן. דעמאָלט האָט ער אײַזיקלען אַרױסגעשיקט, געהײסן אים גײן אַ װעג און אָנגעהױבן צו נישטערן צװישן באַלן סחורה. ער האָט פֿון דאָרט אַרױסגעצױגן עטלעכע מעשׂה-ביכלעך, װאָס די פּאַקנטרעגער פֿלעגן אַמאָליקע יאָרן אַרומפֿירן איבער די שטעטלעך, ער האט געפונען א פעקל פארגעלטע אויסשניטן פון אלטע צייטונגען וואו עס איז באשריבן געווען דער ווארשעווער געטא אויפשטאנד און וואו עס זענען געווען בילדער פון אויסגעהונגערטע אידן אין די געטאס. די אידן זענען געווען הוילע ביינער און איבער זיי זענען געשטאנען די דייטשן וואס האבן זיי געפייניגט און געלאכט. טיף פארשטעקט צווישן די סחורה האט ער זיך אנגעטראפן אויף עפעס א הארטער זאך וואס איז געווען איינגעוויקלט אין שמאטעס. ס'האט אים א קלאפ געטאן אין הארץ ווייל ער איז געווען זיכער אז דאס מוז זיין א רעוואלווער. ער האט די זאך אויפגעוויקלט פון די שמאטעס מיט גרויס פארזיכטיגקייט ווי ער וואלט מורא געהאט אז עס קען נאך עפעס אויסשיסן, און אין זיין הענט איז טאקע געבליבן ליגן אן אלטער רעוואלווער. ער איז געווארן זייער בלאס פון שרעק און ער האט דעם רעוואלווער געהאלטן מיט צוויי שפיצן פינגער. ער איז באלד געלאפן צום ברודער מיט דער כלי-זיין אין דער האנט און אויסגעשריגן, כ'האב דיר געזאגט! כ'האב דיר באלד געזאגט ווער זשע איז גערעכט, א קשיא אויף א מעשה, ווער ווייסט וועמען דער פארשוין האט געוואלט שיסן? עט, שטותים, שריי ניט אזוי, האט דער עלטערער ברודער זיך נישט געמאכט פון דער גאנצער מעשה, דער שלימזל קען ניט שיסן קיין פליג, ער ווייס אפילו ניט ווי מ'האלט א רעוואלווער אין דער האנט, ער וואלט זיך באדאסט אין די הויזן פון שרעק וועמענס איז דער רעוואלווער א ניט זיינער? עט, נארישקייטן, מן הסתם האט ער דאס אלטע שטיקל אייזן געפונען ערגעץ אויפן מיסט. האט דער עלטערער ברודער גענומען דעם רעוואלווער אין דער האנט אריין. עס איז גוט אויף שמעלץ. פון דעסטוועגן האט ער גענוי באקוקט דאס שטיקל אייזן, מיט איין אויג אריינגעבליקט אין דער לופע, א קוועטש געטון דאס צינגל, און צו זיין חידוש האט אלץ גוט געארבעט. אַז ער האָט אַ קװעטש געטאָן דאָס צינגל, האָט זיך דער יונגערער דײַסלער אָפּגערוקט, װי ער װאָלט מורא געהאַט, אַז מע גײט אים שיסן. הגם דער עלטערער ברודער האָט װײַטער אַלץ געמאַכט צו קלײנגעלט, איז די מורא בײַ דעם יונגערן מיסטער דײַסלער געװאָקסן. ער האָט מיט גרױס אומגעדולד געװאַרט אױף אײַזיקלען. און װי נאָר יענער האָט אַריבערגעטראָטן די שװעל, האָט ער זיך אַ װאָרף געטאָן אױף אים. װוּ האָט איר גענומען דעם רעװאָלװער? וועמען גייט איר שיסן? אייזיקל האט נישט געוואוסט וואס דא איז געשען. לכתחילה האט ער אפילו נישט געזען וואס זיין באלעבאס האלט אין די הענט. זיינע קליינע אייגעלעך האבן אנגעהויבן ארומלויפן איבערן פנים ווי דערשראקענע מייזעלעך. די שפיציגע נאז איז אים נאך שפיציגער געווארן. דער קיילעכדיג פולער גוף האט זיך ביי אים אראפגעלאזט ווי אן אויסגעליידיגטער זאק.

אבער ווען דער באלעבאס האט אים צוגעטראגן צום פנים דעם רעוואלווער, האט ער אים ארויסגעריסן פון זיינע הענט און באהאלטן הינטער דער פלייצע ווי א קינד וואס פארשטעקט א פארווערטס שפילעכל. זינט דעמאלט איז אייזיקל יענגאלקי נאך מער איינגעהילט געווארן אין סודות און מען האט נישט געוואוסט ווער ער איז און וואס ער איז. כאָטש דער יונגערער מיסטער דייסלער איז דווקא באַשטאַנען דערויף מען זאָל אייזיקלען אַרויסוואַרפֿן פֿון געשעפֿט, האָט זיך אייזיקל אָפּגעבעטן און איז ווײַטער געבליבן אַרבעטן. נאָך מער ווי ביז איצט האָט ער זיך אָפּגעגעבן מיט די קינדער וואָס האָבן זיך נאָך דער שול געשפּילט אין ליקל און זיי זײַנען אים געקראָכן אויפֿן קאָפּ. ער האָט זיי דערציילט פֿאַרשידענע מעשׂות און זיי פֿלעגן זיך אַרומשטעלן אַרום אים און זיך צו אים צוהערן. איינמאל האט ער זיך פארטרויט פאר זיי אז ער איז געווען א געטא קעמפער. וואס איז א געטא קעמפער? האבן די קינדער אויסגערופן אין א כאר, מיר ווייסן נישט. אייזיקל האט זיי אויפגעקלערט, לאנג געגעבן צו פארשטיין ביז זיי האבן עפעס באנומען. ער האט דערנאך דערציילט דעם קליינווארג וועגן ווארשע אין מדינת פוילן וואס איז אפגעטיילט פון דאנען מיט אזויפיל לענדער און ימים, דאָרטן האָבן ייִדן געלעבט, געהאַנדלט, געוואַנדלט, דערצויגן קינדער, ביז ס'איז אויפֿגעשטאַנען אַ רוצח מיטן נאָמען היטלער, וואָס האָט פֿאַרכאַפּט פּוילן און אויסגעהרגעט די ייִדן צוזאַמען מיט די קינדערלעך. אָבער נישט אַלע ייִדן האָבן זיך געלאָזט קוילן, זיך געלאָזט פֿירן אין די קאָנצענטראַציע-לאַגערן, וווּ ס'האָט אויף זיי געוואַרט דער טויט. זיי האָבן זיך אַקעגנגעשטעלט און גענומען קעמפֿן קעגן די דײַטשן, ימח שמם.

הגם די קינדער האבן זיך צוגעהערט מיט מויל און אויערן צו דער דאזיגער מעשה נורא וואס איז פארגעקומען אין דער מדינה פוילן, האבן זיי אלע פאר רגעס איבערגעריסן אייזיקלען, פארווארפן אים מיט כלערליי קשיות. עס האט זיי סכנות'דיג פארכאפט די מעשה ווי מען האט אים, אייזיקלען, אליין געפירט צום אומשלאג פלאץ בעת דער ווארשעווער געטא אויפשטאנד און זיי האבן געוואלט וויסן וואס מיט אים איז געשען. אייזיקל האט דערציילט. בעת מען האָט מיך מיט נאָך ייִדן געפֿירט צום אומשלאַג-פּלאַץ און יאַך האָב געזען, אַז מײַן לעבן הענגט אויף אַ האָר, האָב איך געזאָגט צו מיר אַליין, אײַזיקל יענגאַלקע, אויב דו וועסט זיך נישט אַרויסרײַסן באַצײַטנס פֿון די רוצחימס הענט, וועט זײַן אַ בראָך צו דיר. אָדער מע וועט מאַכן פֿון דיר קרעפּל פֿלייש באַלד אויפֿן אָרט. אַז נישט, וועט מען דיך אַוועקפֿירן אין אַ לאַגער און דו וועסט שוין פֿון דאָרט נישט צוריקקומען קיין לעבעדיקער. ס'וועט פון דיר נישט בלייבן קיין שום געדעכעניש. האב איך צוגעמאכט די אויגן, געזאגט צו שמע ישראל און זיך א ווארף געטאן אויפן דייטש. יאך האב אים גענומען קאפען און בייסן די הענט און ס'איז געשען א נס, ער האט ארויסגעלאזט דעם רעוואלווער. האב איך א כאפ געטאן דעם רעוואלווער און געשאסן צום דייטש. דערנאך האב איך געמאכט ויברח בעת מעשה א געשריי געטאן צו די אנדערע אידן, אידן! אנטלויפטס! ס'איז געווארן א גראטשקע. און מיר האבן דערווייל עוקר געווען. יאך האב געהערט ווי מען לויפט אונז נאך, מען שיסט צו אונז, אבער מיר זענען אין איין אטעם געלאפן און זיך ניט געשראקן פאר די קוילן. מיר זענען אריין צווישן די ברענענדיגע הייזער, זיך געדראפעט אויף די ווענט, אויף דעכער, אויף בוידעמס, ווען כ'בין געבליבן ליגן פארשטעקט אין א ווינקל פון א חורבה, האב איך זיך מיט די ציטערנדיגע הענט אליין באטאפט צי כ'בין גאנץ. בשעת אייזיקל האָט דאָס דערציילט, איז ער געווען אַזוי פֿאַריאַכמערט, גלייך ער וואָלט דאָס נאָך אַ מאָל איבערגעלעבט. אַ קליינער, אַ צעגאָסן ברייטער איז ער געשטאַנען צווישן די קינדער און ער האָט אויסגעזען ווי איינער פֿון זיי. ער האָט שנעל געפֿאָכעט מיט די הענט און די קליינע אויגן זענען געווען ביי אים אויפֿגעריסן און ס'האָט אין זיי געטליעט אַ פֿאַרבאָרגן פֿייערל. איר האָט דערשאָסן דעם דייטש צום טויט? האָט מיט אַ מאָל אַ ייִנגעליש דערשראָקן קול אַ פֿרעג געטאָן. מסתמא, וואדען? אוודאי, איך האב זיך נישט אומגעקוקט, ווער האט געהאט צייט זיך אומקוקן, ס'איז געווען א גרויסע סכנה. פארוואס הייסט איר יענגאלקי? האט דאס זעלבע יינגעלערישע קול געפרעגט, קוים געקענט ארויסזאגן דאס ווארט. כ'האב נישט געהערט ס'זאל ווער אזוי הייסן, ס'איז א קאמישער נאמען, זייער פאני. ווייל כ'האב ליב יענגאלקעס, אזעלכע קליינע בארנעס, אין ווארשע ווען כ'בין געשטאנען לעבן מיין סטראגאן אויף דער וואלאווקע האב יאך שטענדיג גענאשט יינגאלקעס פון א שקארמיץ ארויס. ס'האט געקאסט א שיבוש. איינמאל אין געטא האבן מיר סכנות נפשות פארשמעקט יינגאלקעס. כ'האב געמיינט א יאך גיי אויס. דעם אנדערן טאג, נאכדעם ווי אייזיקל האט דאס אלץ מגלה געווען פאר קליינווארג, איז אריינגעקומען צו אים דער יונגערער דייסלער, זיינע איינגעפאלענע באקן זיינען געווען נאך מער איינגעפאלן און די איבערגעשראקענע אויגן נאך מער איבערגעשראקן. ווי זיין טבע איז ער נישט גלייך צוגעקומען צו אייזיקלען נאר זיך קודם כל געדרייט ארום אים מיט פארזיכטיגע שטילע טריט גלייך ער וואלט אויף עפעס געטשאטעוועט. ערשט שפעטער איז ער צוגעשפרונגען צו אייזיקלען ווי א קאץ וואס דערזעט א מייזל. וואס שרעקט איר די קינדער? איז ער באַלד אַרויס מיט אַ געבייזער, וואָס דערציילט איר זיי נישט געשטייגענע און נישט געפֿלויגענע מעשׂות? וואָס נאָך וועט אײַער קאָפּ אויסקלערן? קנאַפּ צרות האָבן מיר פֿון אײַך? אײַזיקל האָט לכתּחילה זיך ניט געכאַפּט, וואָס דער באַלעבאָס וויל פֿון אים האָבן, נישט געוווּסט פֿון קיין פּותר-חלום, אָבער ביסלעכווײַז איז אים אַלץ קלאָר געוואָרן, ווען ער האָט געוואָלט עפּעס ענטפֿערן, איז אַקוראַט אַרײַן צו אים מיט אַ טענה דער עלטערער דייסלער. וואס דערציילט איר יונגע קינדער די מעשות? נאך וואס דארפן זיי דאס וויסן? עפעס אנדערש קענט איר שוין ניט אויסטראכטן? מיין יונגל האט נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט, כ'בין קוים געוואר געווארן פון אים א איר זענט אין דעם שולדיג. וואס דארפט איר זיך בארימען פאר קליינווארג מיט אזעלכע אויסגעקלערטע סטאריס? דער עלטערער באַלעבאָס פֿלעגט זיך קײן מאָל נישט בײזערן אױף אײַזיקלען, נאָר דאָס מאָל האָט ער זיך שטאַרק געכּעסט. אײַזיקל האָט אים געװאָלט ענטפֿערן, אָנגעהױבן עפּעס צו שטאַמלען, אָבער דאָס מױל איז אים געװאָרן פֿאַרקלעמט און ער האָט גאָרנישט געקענט אַרױסברענגען. אָנשטאָט עפּעס צו זאָגן, האָט ער אָנגעהױבן אַרומצוטענצלען איבער דער שטוב מיט זײַנע דריבנע טריטלעך און די פּלײצע איז געװען בײַ אים נאָך מער אײַנגעהױקערט װי געװײנלעך. צו דעם אַלעמען האָבן זיך צוגעהערט די קינדער, ביז זיי האָבן געזען, אַז אײַזיקל ענטפֿערט גאָרנישט, זענען זיי געווען זיכער, אַז ער האָט טאַקע אַלץ אויסגעקלערט. ער האָט זיך באַרימט פֿאַר זיי און זיי האָבן אים געגלייבט יעדעס וואָרט, פּונקט ווי ער איז פֿריִער אויסגעוואַקסן אין זייערע אויגן, אַזוי איז ער איצט מיט אַ מאָל אַראָפּגעפֿאַלן. זיי האבן זיך נישט געקענט שענקען וואס זיי האבן זיך געלאזט אזוי לייכט פון אים אפנארן. פון דעמאלט אן האבן זיי אים אויסגעמיטן און אנגעהויבן פון אים חוזק צו מאכן, זיי האבן געלאכט פון זיין הילך, פון זיין פארהיקעווען זיך ביים רעדן, תחילה האבן זיי אים גערופן מיט כלערליי צונעמען, און אז ער האט זיך נישט אקעגנגעשטעלט האבן זיי אים ארומגערינגלט און געשריגן צו אים, ליגנער, לייער, ביסט א גרויסער ליגנער. נישט איינמאל האט אייזיקל אריינגעכאפט א שאלעכץ פון א פאמעראנץ, א גלאמב פון אן עפל וואס די קינדער האבן אים געווארפן ביז זיי האבן געזען אז ער רעדט גארניט, זענען זיי געווארן חוצפה'דיגער, אנגעהויבן אים צו שלעפן ביי די פאלעס און געצאפט אין אים שטיינדלעך פון אלע זייטן. איין פארנאכט האט א שטיין געטראפן אין א שויב און זי אויסגעהאקט. די קינדער האבן באלד געמאכט יד אחת און געזאגט אז אייזיקל האט דאס געטון. דא האט שוין אייזיקל זיך אקעגנגעשטעלט און געלייקנט אז דאס איז זיין שולד, אבער דאס קליינווארג האט ווייטער געטענה'ט אז ער איז אין אלץ שולדיג. זענען ארויסגעקומען די עלטערן פון די קינדער און ס'איז געווארן א צוזאמענגעלויף. אײַזיקל האָט זיך אַװעקגעזעצט אױף דער שװעל און טרערן האָבן זיך געגאָסן פֿון זײַנע אױגן. װען מען האָט אים געפֿרעגט װאָס ער װײנט, האָט ער זיך פֿאַרקלאָגט אַז די קינדער װאַרפֿן אױף אים שטײנער און האָבן געמאַכט אױף אים אַ בילבל. װאָס איז, אײַערע הענט ליגן אין קימפּעט? װאָס לאָזט איר זיך פֿון די לאָבוסעס? האָט זיך װער פֿון עולם אָנגערופֿן. אײַזיקל האָט גאָרנישט געענטפֿערט. ער איז װײַטער געזעסן אױף דער שװעל און זיך געװישט די טרערן פֿון די אױגן. זינט דעם טאָג האָט אײַזיקל מער מיט קײנעם נישט אױסגערעדט אַ װאָרט, שטיל געטאָן זײַן אַרבעט. אױך צו באַלעבאַטים האָט ער גערעדט זײער װײניק, בלױז געטאָן דאָס, װאָס זײ האָבן אים געהײסן. זענען אַװעק װאָכן און חדשים, און מען האָט אַפֿילו נישט געדענקט, אַז אין די הינטערסטע שטובן פֿון דעם װאַרנהױז בײַ די ברידער דײסלער אַרבעט אײַזיקל יענגאַלקי. די קינדער וואס האבן זיך געשפילט אין ליקל האבן אים מער נישט געטשעפעט און פארגעסן אין אים. פונקט ווי אמאל איז אייזיקל מיטן ראווער געפארן צו דער ארבעט, ער איז געקומען דער ערשטער און זיך אינדרויסן געשטעלט ווארטן ביז די באלעבאטים האבן אויפגעשלאסן דאס ווארענהויז. אייזיקל פלעגט איצט אפטער קומען צו די אידישע פארלעזונגען, צו די אזכרות און געטא פייערונגען, אבער מען האט אים ווייניג באמערקט. ווארעם ער איז געזעסן אין די הינטערשטע רייען און נישט אויפגעמאכט דאס מויל. בלויז פון צייט צו צייט האט מען געזען ווי ער שאקלט מיטן קאפ ארויף און אראפ, גלייך ער וואלט פאטאקעוועט צו די רייד פון די רעדנער אויף דער בינע. ער האט דענסטמאל ארויסגעגעבן פון זיך שטילע קולות ווי ער וואלט גערעדט צו זיך אליין. טיילמאל פלעגט ער זיך אויפשטעלן און ס'האט זיך געדאכט אז ער גייט עפעס זאגן. אבער ער האט זיך צוריק אוועקגעזעצט און ווייטער געשאקלט מיטן קאפ. בעת זײַן אױפֿפֿירעכץ איז עמעצן געפֿאַלן אין אױג, האָט ער זיך גענומען אױספֿרעגן בײַם שכן, גיטס נאָר אַ קוק אױף דעם פּאַרשױן, ס'איז עפּעס אַ טשודאַק? ער רעדט צו זיך אַלײן, איר װײסט װער ער איז? אָסור צי איך װײס, כ'זאָל אַ ניט װיסן פֿון קײן בײז. נאָך די אָװנטן האָט זיך אײַזיקל ניט געשטופּט צום אַרױסגאַנג, ער האָט געװאַרט, ביז אַלע זענען אַרױסגעגאַנגען, און איז דערנאָך אַװעק אַהײם. אין שטאט האט מען זיך געגרייט אויפצונעמען א רעדנער צו א געטאפייערונג וואס האט זיך אליין באטייליגט אין די קאמפן אין ווארשעווע געטא. מען האט וועגן איהם געשריבן נישט בלויז אין דער אידישער בלאט נאר אויך אין די אויסטראלישע צייטונגען, מען האט כסדר פארעפנטליכט זיין בילד און געשילדערט זיינע העלדישע מעשים. יעדע וואך אויפס ניי איז געווען וועגן איהם אן ארטיקל וואס האט געלויבט זיין גבורה, ער האט איינגעשטעלט זיין לעבן כדי צו ראטעווען אנדערע. מיט די בלויזע הענט האט ער זיך געווארפן אויף די באוואפנטע דייטשן. ס'איז א הייליגער חוב פון יעדן איד צו קומען צו דער געטא פייערונג כדי זיך צו טרעפן מיט'ן גרויסן העלד, קינד און קייט דארף קומען צו גיין. בשעת אייזיקל האט געלייענט די ידיעה און דערזען דאס בילד פונעם געטא קעמפער אין דער אידישער צייטונג, האט זיך זיינע קליינע אויגן אנגעשפיצט און דאס פנים איז געווארן ביי אים אנגעצויגן ווי ער וואלט זיך אין עפעס דערמאנט. ער האט געמאכט כלערליי העוויות צום בילד ווי ער וואלט זיך דערמיט אויסגעשמועסט. דא האט זיך זיין פנים אויסגעקרומט צום לאכן און דא צום וויינען. סוף כל סוף האט ער אויסגעשניטן די פאטאגראפיע און זי פארזיכטיג באהאלטן אין קעשענע. צו דער אזכרה איז ער געקומען דער ערשטער. די טירן זענען נאך געווען געשלאסן, בשעת מען האט געעפנט די טירן און דער עולם האט זיך גענומען שטופן און פארכאפן די ערטער, האט מען אייזיקלען געטארעט און געשטויסן, און דער סוף איז געווען אז ער האט קוים געפונען אן ארט אויף דער לעצטער באנק. ער האט זיך אוועקגעזעצט, אבער ס'האט אים כסדר געעגבערט אין קאפ, צי דער גאסט איז געווען צווישן דער גרופע אידן וואס האט זיך אפגעראטעוועט פון די דייטשן. אייזיקל האט דעמאלט געשאסן דעם דייטש, אויף דער פאטאגראפיע האט ער אים דערקענט, זענען שוין אבער זינט דעמאלט אוועק א היפש ביסל יארן, און פון פון א פאטאגראפיע אין א צייטונג האט מען נישט געקענט וויסן קיין סך. באותו רגע ווען דער גאסט איז ארויס אויף דער בינע האט אים אייזיקל דערקענט. דאס איז טאקע געווען עמיל גרין. פון פרייד איז אים דער אטעם געווארן פארשפארט, ער האט זיך אויפגעריסן פון ארט, געוואלט עפעס א געשריי טאן, נאר האט זיך צוריק אוועקגעזעצט אויף דער באנק. ער האט נאך געפרואווט רופן מיט די הענט, אבער קיינער האט גארנישט באמערקט און געזען. אין זאל איז געווען שטיל, ס'האט זיך ניט געהערט קיין שארך. די שטילקייט איז נאך גרעסער געווארן, ווען דער חזן האט אנגעהויבן צו זאגן אל מלא רחמים. דער גרויסער זאל מיט אידן האט ווי איינגעהאלטן דעם אטעם, בלויז פון מאל צו מאל האט א פארשטיקטער ווייבערישער שלוכץ איבערגעריסן די פארגליווערטע טויטע שטילקייט. און ווען דער חזן האט גענומען זאגן קדיש און די אידן האבן אים נאכגעזאגט, האט זיך דער זאל צעוויגט ווי פון א הויך געוויין. נאכדעם ווי מען האט פארגעשטעלט דעם געטא-העלד פארן עולם, האט ער באקומען דאס ווארט. ער האט גערעדט וועגן די גרויסע ליידן און פיין וואס די אידן זענען אויסגעשטאנען אין ווארשעווער געטא, גערעדט וועגן די קינדער וואס זענען אויסגעגאנגען פון הונגער און קרענק, גערעדט וועגן די מתים וואס האבן זיך געוואלגערט אויף די גאסן, ווארום ס'איז נישט געווען ווער זאל זיי באגראבן, לאנגע שורות מיט לאסט-וואגאנען אנגעפאקט אזוי געדיכט מיט אידן אז מען איז דערשטיקט געווארן, האבן די דייטשן געפירט אין די לאגערן פון וואנען מען האט זיך שוין קיינמאל מער נישט אומגעקערט, האבן בחורים און מיידלעך וואס האבן נישט געוואלט מער גיין גוטוויליג צום טויט געמאכט אן אויפשטאנד, זיי זענען ארויס אין קאמף, גערופן די אידן זיי זאלן זיך אקעגן שטעלן די דייטשן. עמיל גרין איז געשטאנען אויף דער בינע אַ הױכער, אַ ברײטפּלײציקער, און האָט דערצײלט דעם עולם, װי ער האָט זיך געפֿונען צװישן אַ גרופּע ייִדן, װאָס די נאַציס האָבן געפֿירט צום אומשלאַג-פּלאַץ. אָבער די ייִדן האָבן זיך אַקעגנגעשטעלט און דערהרגעט אַ דײַטש. ס'איז געװאָרן אַ בהלה, און ס'איז געלונגען די ייִדן זיך צו צעלױפֿן. אײַזיקל איז די גאַנצע צײַט געזעסן שטיל, זיך גאָרניט אָנגערופֿן, כאָטש ער האָט ניטאַמאָל געװאָלט איבעררײַסן עמילן. ער האָט דאָס אַלץ, װאָס עמיל האָט דערצײלט, אַזױ גוט געדענקט. ער האָט אים געװאָלט דערמאָנען, אַז דעם דײַטש האָט מען דערשאָסן אױף די נאַליװקעס, נאָענט צו דער שמאָלער מילע, װוּ ס'איז געװען קאַגאַנס בעקערײַ. דאָס געטאָ איז געשטאַנען אין פֿלאַמען. אײַזיקל האָט זיך עטלעכע מאָל אױפֿגעשטעלט, זיך צוריק אַװעקגעזעצט, און פּלוצעם האָט ער אָנגעהױבן עפּעס צו שרײַען, אבער ווי שטענדיג ווען ער איז געווארן צעקאכט האבן זיך אים די ווערטער פארפלאנטערט אין מויל און מען האט נישט געוואוסט וואס ער וויל. דער עולם אויפן זאל איז געווארן אומרואיג, ס'האט זיך דערהערט א סקריפען פון שטולן, מען האט נישט געוואוסט ווער עס שרייט און פון וואנען מען שרייט, מען האט זיך אויפגעשטעלט געקוקט אין אלע זייטן, קולות האבן זיך געטראגן פון אלע עקן זאל, שטיל זאל זיין! שטיל! א חוצפה און א העזה צו שטערן דעם רעדנער פונקט אין אזא מינוט! ווער איז דאס די ווילדע בריה וואס האט ניט קיין שום דרך ארץ? ווארפט'ס אים ארויס! ארויס מיט אים! פלוצלינג זענען די קולות פארשטומט געווארן, ס'איז געווארן צוריק שטיל, אלעמענס אויגן זענען געווען געוואנדן צו דער בינע, וואו ס'איז געשטאנען עמיל גרין און עפעס אראפגעשריגן צו די מענטשן אין זאל. ס'האט לאנג געדויערט ביז מען האט זיך געכאפט אז ער וויל מען זאל אייזיקלען צורו לאזן, ער האט אים דערקענט. אייזיקל איז געווען צווישן די אידן וואס מען האט געפירט מיט אים צוזאמען צו דער שחיטה. זאל אייזיקל ארויפגיין אויף דער סצענע, ער האט געשאסן דעם דייטש. ווען עמיל גרין האט ארויסגעזאגט די לעצטע ווערטער, איז אויפן זאל שטיל געווארן, אז מען האט געהערט דאס זשומען פון א פליג, ס'האט אלעמען אנגענומען א פורכט, מ'האָט זיך געהויבן פֿון די ערטער, געזוכט מיט די אויגן אײַזיקלען. עמיל האָט ווידער געבעטן אײַזיקל זאָל אַרויפֿגיין אויף דער סצענע, אָבער אײַזיקל האָט נישט געוואָלט גיין. מען האָט אים געמוזט לאַנג בעטן, ביז מען האָט דאָס בײַ אים געפּועלט. ניטע, מען דאַרף נישט, האָט ער געהאַלטן אין איין מורמלען. אַ קליינער, אַ ברייטלעכער, ווי אַן אָנגעשטאָפּטע זעקל, האָט זיך אײַזיקל סוף-כּל-סוף מיט שלאַבערדיקע טריט געשלעפּט צו דער בינע. ווי זיין שטייגער איז, האָט ער טיילמאָל אַ ביסל אונטערגעטענצלט, נאָר ער האָט באַלד צוריק פאַרהאַלטן דעם טראָט. די מענטשן האָבן אים אָנגעקוקט, ניט אַראָפּגעלאָזט פון אים קיין אויג, אָבער ער האָט אויף קיינעם נישט געקוקט. ס'האָט גענומען אַ לאַנגע צייט, ביז ער איז צוגעקומען צו עמילן. מ'האָט געמיינט, אַז דער וועג וועט זיך ביי אים קיינמאָל ניט ענדיקן. עמיל האָט זיך אַראָפּגעבויגן צו אייזיקלען, אים אַרומגענומען און זיך מיט אים צעקושט. דערנאך האט ער אים געבעטן ער זאל דערציילן עפעס פון זיינע איבערלעבענישן דעם עולם, אבער אייזיק'ל האט גארניט געוואלט דערציילן. ניטע, מען דארף נישט, האט ער געמורמלט ווי צו זיך. די גאנצע צייט וואס אייזיק'ל איז געזעסן אויף דער בינע האט ער געהאלטן אראפגעבויגן דעם קאפ. ער האט געזען פאר זיך אזויפיל פענעמער אז ס'האט אים אזש געשווינדלט אין די אויגן. אלע האבן געקוקט ארויף צו אים און ער האט געקוקט ערגעץ אוועק. ס'האט אים גע'חידוש'ט וואס מ'קען זיצן אזוי אין דער הויך אז אלע זאלן קענען קוקן און זען. אזוי לאנג ווי ס'האט געדויערט די געטא פייערונג האט ער זיך געדרייט אויפן בענקל גלייך ס'וואלט אים עפעס וויי געטון. ווען אלץ האט זיך געענדיגט און די אידן האבן זיך גענומען פונאנדערגיין האט ער זיך אויסגעמישט מיטן עולם און איז פארשוואונדן. מ'האט אים לאנג ארומגעזוכט אבער מ'האט אים נישט געקענט געפינען. די וועלדער ברענען. דער לאַסט-אויטאָ, באַדעקט מיט אַ געדיכטן שטויב און באַוואָקסן מיט גרודעס בלאָטע, האָט אונטערגעטאַנצט אויפֿן הויקעדיקן ווײַס-אויסגעטרוקנטן וואַלדוועג. אַלע מאָל, אַז די רעדער זענען אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ גרוב אָדער זיי האָבן זיך אָנגעשטויסן אין אַ בערגל, זענען די מענטשן אין לאַסט-אויטאָ אַ פֿאָר געטאָן פֿאָרויס און זייערע קעפּ האָבן זיך אָנגעשלאָגן. אין אָנגעגליטן חלל האָט זיך געפֿילט אַן אָנגעסמאַליעטער ריח פֿון שׂריפֿה. איבער די אײַנגעפֿאַלענע קרױנען פֿון די צעקרומטע עוקאַליפּטוס-בײמער, װאָס זענען געװאַקסן פֿון בײדע זײַטן װעג, האָט זיך געדריװלט אַ רױך. אַלץ אַרום איז געװען װײַס און אױסגעבליאַקעװעט, סײַ דער רױך אין מרחק, סײַ די זון אין די שטיקלעך הימל און סײַ די בלעטער אױף די בױמער. צווישן די מענטשן אין לאסט-אויטא איז געפארן יאהאן ראטנער, און ער האט נישט אראפגענומען די אויגן פון דעם רויך וואס האט זיך געדריוולט איבער די קרוינען פון די עקאליפטוס ביימער. אין זיינע אויערן האט נאך אלץ פחד'דיג געוואויעט די סירענע וואס האט גערופן די תושבים פון שטעטל איינצולעשן דאס פייער אין די נאנטע וועלדער. יאהאן איז פון תמיד אן געווען אן איבערגעגעבענער בירגער אין די לענדער וואו ער האט געוואוינט, און אז ער האט דערהערט דאס וואויען פון דער סירענע איז ער געווען פון די ערשטע וואלונטירן צו גיין לעשן די שריפה. ער האט אקוראט געהאלטן אינמיטן עסן, האט ער אזוי האסטיג אוועקגערוקט פון זיך די זופ אז ער האט שיעור ניט איבערגעדרייט דעם טעלער און האט זיך אויסגעשטרעקט אין זיין גאנצער גרויס ווי א זעלנער וואס הערט דעם רוף צו דעם שלאכט. ער האט אנגעטאן דעם בלויען בערעט און גענומען דעם שפאציר-שטעקן אין דער האנט אריין און פארן ארויסגיין האט ער א קוש געטאן זיין ווייב מיצי אין שטערן. אז ער איז אנגעקומען מיטן בלויזן שטעקן צו דעם פייערלעשער בנין, וואו עס זענען שוין געווען אפאר תושבים פון שטעטל, האט מען פון אים א טראפעלע חוזק געמאכט. העי, מעיט! האט מען צו אים געזאגט, מיטן שטעקן וועסטו קיין שריפה ניט קענען לעשן. פארוואס האסטו נישט מיטגעברענגט קיין לאפעטע, קיין האק, אדער עטליכע זעק? ער האָט זיך פֿאַררײטלט און נישט געװוּסט װאָס צו ענטפֿערן. זײַן לעפּיש צעװאַקסענער גוף האָט זיך בושותדיק געװיגט אױף רעכטס און לינקס, װי דער אומרו בײַ אַ זײגער. ער האָט באַלד דערפֿילט װי איבעריק ס'איז זײַן הױך סטאַרטשנדיקע גוף, װאָס ער קאָן נישט באַהאַלטן פֿאַר קײנעם. אַלץ איז בײַ אים גרױס און אָנזעעװדיק, די הענט, די פֿיס, דער קאָפּ, די אױגן, די אױערן און די נאָז, טאמער האט מען געקוקט אויף אים האט זיך שטענדיג געדאכט אז מען זעט אים דורך א פארגרעסער-גלאז. מיט דער אביסל אומגעלומפערטער צעוואקסנקייט זיינער פלעגט ער זיך דער עיקר שלעכט און איבעריג פילן אין די קאנצענטראציע לאגערן וואו די דייטשן און די קאפאס האבן אים דערבליקט פון דער ווי ווייט און אים באלד גענומען שלאגן און פייניגן. העי, מעיט! האט יאהאן צוריק דערהערט דאס זעלבע קול וואס פריער. וואס האסטו זיך אזוי אויסגעפוצט ווי דו וואלסט זיך געקליבן צו א באל? האסט געדארפט אנטון א סמאקינג. יאהאן האט נישט געענטפערט, און זיינע גרויסע אויגן זענען נאך גרעסער געווארן, און האבן געקוקט פארלוירן ארום זיך. כדי צו פארדעקן זיין אומגעלומפערטקייט האט ער זיך באלד גענומען צו דער ארבעט, און צוזאמען מיט די אנדערע אויפגעלאדענט אויפן אויטא די פארשידענע מכשירים צו לעשן די שריפה, לאפעטעס, העק, וואסער קישקעס, זעק, קעסלעך, אלע זענען שנעל ארויפגעשפרונגען אויפן וואגן און יאהאן האט געוואלט נאכטון די אנדערע, האט ער זיך אבער מיט זיינע קלאציגע פיס פארטשעפעט אין א ברעט און איז אומגעפאלן און זיך שטארק צוקלאפט. פארזיכטיג! איר האט זיך נאך געקענט הרג'ענען האט מען צו אים געשריגן פון אלע זייטן. בשעת יאהאן איז שוין געזעסן אין לאסט אויטא וואס האט גערירט אין וועג אריין, איז ער געווען זייער צופרידן. מען האט מער נישט געקוקט אויף אים און ער האט באמערקט אז צווישן די מענטשן אין וואגן געפינט זיך אויך דער פאטער פון זיינס א שילערן וואס ער לערנט שפילן קלאוויר. יענער האט עפעס אריינגעשושקעט דעם שכן אין אויער און דער שכן האט אים פון דער זייט אפגעמאסטן מיט אביסל א פארחידוש'טן בליק. באלד האבן אים אלע אנגעקוקט מיט א טאפלטן דרך ארץ און שפעטער פארגעסן אין אים און אנגעהויבן צו רעדן צווישן זיך. זייער שמועס האט זיך דער עיקר געדרייט ארום וואלד פייערן וואס זענען דא און דארט אויסגעבראכן אין די שטארקע היצן און אנגעמאכט גרויסע הזיקות, פארברענט דאס גאנצע האב און גוטס און געלאזט שטיין די מענטשן ווי די מאמע האט זיי געהאט. יעדער איינער האט געהאט צו דערציילן אן אנדער מעשה פון די שרעקליכע בוש פייערן וואס האבן אפט אין עטליכע שעה אפגעברענט גאנצע שטעטלעך. דער אלטער לאסט אויטא האט געקרעכצט און גערוישט אז עס איז שווער געווען צו הערן, האט מען זיך געריסן אויף קולי קולות און דער הייסער ווינט האט אויפגעכאפט די ווערטער און זיי אוועקגעטראגן. יאהאן ראטנער האט געוואלט אויך עפעס דערציילן א מעשה, אבער קיין מעשה פון וואלד שריפות האט ער נישט געוואוסט. ער האט געוואוסט צו דערציילן וועגן אנדערע שריפות, שריפות וואס האבן געברענט אין אייראפע און אין זיין היימשטאט ווין, פון וואנען ער איז פארטריבן געווארן ווער שטייט און גייט כדי אויך עפעס צו זאגן האט ער אויפגעמאכט דאס מויל, נאר אינמיטן דערינען איז ער שטיין געבליבן, און אלע ארום אים האבן אים פאר'חידוש'ט אנגעקוקט. וואס האט ער צו דערציילן און ווער וועט אים פארשטיין? האט ער געקלערט ביי זיך, דער וואס האט דאס אליין נישט דורכגעלעבט אויף דער אייגענער הויט קען גארנישט באגרייפן וואס אידן האבן געליטן. נאכדעם ווי ער איז ניצל געווארן פון לאגער און זיך שפעטער צופעליג ווידער געטראפן מיט זיין ווייב מיצי, האבן זיי ביידע אפגעמאכט ביי זיך אז זיי וועלן קיינעם ניט זאגן וועגן זייער אידישן אפשטאם. זיי האבן שוין גענוג געהאט צרות צוליב דעם וואס זיי זיינען אידן. זיינע אלע קרובים און באקאנטע זענען אומגעקומען. פאר זיינע אויגן האט מען זיי אויסגעקוילעט אדער זיי זענען אליין געפאלן ווי די פליגן, אבער ער האט דורכגעהאלטן די אלע צרות און פיין, און אז ער איז פון לאגער ארויסגעקומען איז זיין גרויסער גוף געווען בלויז הויט און ביין, ווי א לויזער זאק אויף א שטעקן, איז זיין הויט געהאנגען אויף זיינע גרויסע ביינער, ס'קאן זיין אז די דייטשן האבן אים געלאזט לעבן דערפאר וואס זיי האבן אים געדארפט ער זאל פאר זיי שפילן ביי זייערע פארוויילונגען און ארגיעס עפעס פרייליכס, יודע האבן זיי געשריגן צו אים מיט שיכור'ע קולות, וואס שפילסטו אזעלכע טרויעריגע זאכן? אבער ווי האט ער געקענט שפילן עפעס פרייליכס ווען ארום אים האט געהויערט דער טויט? אלץ איז ארויסגעקומען ביי אים אזוי טרויעריג, נישט איינמאל האט זיך א גראבער שטעקן אראפגעלאזט איבער זיין קאפ און פלייצע אז ער איז פארגאסן געווארן מיט בלוט, מחמת אין זיין שפילן האבן זיך אריינגעוועבט טענער פון טרויער. דאנערוועטער נאך איינמאל פארפלוכטע יודע, וואס שפילסטו? וואס פאר א קיטש מאכסטו? האט ער דערזען ביי זיך אן אויפגעריסן שרייענדיגן מויל און א גראבן שטעקן, אז וועסט נישט זיין געהארזאם וועט מען דיך טויט שלאגן. ער האט געוואלט זיין געהארזאם, אבער קעגן זיין ווילן האבן זיך ווידער די אומעטיגע ניגונים אריינגעפלאכטן אין זיין שפילן.

צי וואלטן די דאזיקע הענט זיך אויך געקענט אראפלאזן מיט אזא אכזריות אויף מענטשליכע קעפ? איז אים אדורך א געדאנק אין מח. יאהאן האט געזעהן אז זיינע שכנים זענען אנגעטון אין אלטע צופליקטע מלבושים, אין אוועראלס און אויסגעדריוולטע הויזן, אויפן קאפ טראגן זיי פארשמאלצעוועטע קאפעלושן מיט אראפגעלאזטע ראנדן פון אלע זייטן, כדי זיך צו פארשטעלן פון דער שריפה'דיגער זון. און ווי ער האט זיך אנגעטון צו גיין לעשן די שריפה, מיצי איז גערעכט געווען וואס זי האט אים פארגעהאלטן אז ער האט זיך אנגעטון ווי צו א באל, ער האט געטראגן א געפרעסט ווייס העמד מיט א קליין שניפסל ווי א שמעטערלינג וואס עס טראגן מוזיקאנטן און קענלערס אין רייכע רעסטוראנען. זינט ער האט זיך באזעצט אין דעם קליינעם אויסטראלישן שטעטל און באשלאסן ניט אויסצוגעבן אז ער איז א איד, האט ער געוואלט אויסזען פונקט ווי זיינע שכנים. ער האט אפילו נישט געוואלט פאר קיינעם דערציילן אז ער איז געווען אין דער קאנצענטראציע לאגער. אמת איז אז ער איז אין דעם שטעטל א קלאוויר לערער און זיין מיצי לערנט ריטמיק און באלעט. אבער וואס דארפן זיי זיך אנטון אנדערש ווי אלע? אין דעם שטעטל וואוינען בלויז ארבעטער און עטליכע קרעמער וואס דארפן זיי די נייע תושבים פאלן וועמען אין אויג? עס זעט אויס אז מען איז שוין אנגעקומען גאר נאנט פון דער שריפה, ווייל עס האט אים שארף א שלאג געטאן אין פנים אריין דער אנגעזינגטע ריח פון פייער. דער רויך איבער די קרוינען פון די ביימער איז געווען זייער געדיכט, האט זיך געקנוילט און זיך אריינגעשרויפט אין ווייס אפגעבליאקעוועטן הימל. דער רויך האט אים דערמאנט אין רויך פון קאנצענטראציע לאגער און האט אוועקגעכאפט דעם קאפ. וואס וועט זיין דער סוף פון דעם אלעמען? צי איז ער ניצול געווארן פון קאנצענטראציע לאגער כדי אין דעם פייער אומצוקומען? ס'ברענען דא די וועלדער ער האט קיינמאל וועגן דעם נישט געהערט. דער לאסט אויטא האט זיך האסטיג אפגעשטעלט. דער וועג איז געווען פארשטעלט פון א שורה אויטאס וואס האבן נישט געקאנט דורכפארן. יאהאן איז פאמעליך אראפגעקראכן פון זיין פלאץ ווארום ער האט דערפילט א שטארקן ווייטאג אין די ביינער פון דעם קלאפ וואס ער האט זיך פריער געגעבן. זענען דאָ געווען אַ סך מענטשן, וואָס זענען צעטומלט אַרומגעלאָפן ווי מוראַשקעס אין אַ חרובער נעסט. אָבער די מענטשן, וואָס האָבן געלאָשן די שריפה, האָבן געהאַט אַ קאָנטראָלע איבער זיך. זיי האָבן זיך צוגעהערט צו די אָנווייזונגען פון די פּאָליציי-לייט און פון די פייערלעשער, וואָס האָבן געשפּריצט וואַסער איף די בוימער פון לאַנגע קישקעס. ביי די מענטשן, וואָס האָבן געלאָשן דאָס פייער מיט נאַסע זעק און שמאַטעס, זענען די פּענעמער געווען בלייך און מיד און פאַרריסט פון סאַזשע, וואָס האָט זיך געטראָגן אין חלל. זיי האבן זיך קוים געהאלטן אויף די פיס און זייערע פארהארעוועט אפגעצערטע לייבער זענען געווען באגאסן מיט טייכן שווייס. יאהאן האט געוואוסט אז ער געפינט זיך אין סאמע מיטן פון דער שריפה, אבער מער ווי רויך וואס האט אלץ פארשטעלט האט ער גארנישט געזען. ס'האט זיך אים געדאכט אז ער שטייט פאר א גרויסן רויכיגן בארג וואס וועט זיך באלד אראפלאזן אויף אלץ און אלעמען. דער הייסער ווינט, גלייך ער וואלט מיט זיך אליין געהאט א ישוב הדעת, האט יעדעס מאל פון ערגעצאנדערש א בלאז געטאן און אפגעריסן שטיקער פון דעם רויך. אבער פלוצלום האט יאהאן געזעהן ווי רויטע צונגען פייער האבן א שיס ארויפגעטאן אין דער הייך, און ער האט דערהערט דאס קנאקן פון ברענענדיגע בוימער. דער רויכיגער בארג איז ארומגעזעמט געווארן פון א געל-רויטליכן פלאם, און אנגעצונדענע צווייגן זענען ווי צעפלאקערטע שטורקאצן אריבערגעשפרונגען דעם וועג. יאהאן איז צוגעטיילט געווארן צו א גרופע וואס האט געזאלט ארויסרייסן דאס גראז און די כשאקעס און אויסהאקן די ביימער פון א פאס לאנד כדי דאס פייער זאל נישט קענען ווייטער גיין. דאס שכנות'דיגע שטעטל איז געשטאנען אין סכנה ארומגעכאפט צו ווערן פון די פלאמען. ער האָט געאַרבעט מיט אַלע זײַנע כּוחות, ניט געװאָלט אָפּשטײן פֿון די אַנדערע. ער האָט מיט אַ לאָפּעטע געגראָבן די ערד, מיט אַ האַק זיך פֿאַרמאָסטן אױף גרױסע בײמער, כאָטש ער האָט געפֿילט אַ װײטאָג אין אַלע אײבערים. באַלד איז זײַן װײַס אױסגעפּרעסט העמד געװען פֿיטש-נאַס פֿון שװײס און אין גאַנצן פֿאַרריסט פֿון סאַזשע, שטױב און קױט. דאָס שניפּסל איז אים געקראָכן אױפֿן קאַרק, די הױזן האָבן זיך אים נאָכגעשלעפּט װי זעק. באָס! העי, באָס! האָט מען זיך געוויצלט איבער אים. וואָס טוסטו ניט אויס דאָס העמד מיטן שניפּסל? האָסט מורא, ס'וועט דיר זײַן צו קאַלט בײַם פֿײַער? און כאַפּ אָפּ דעם אָטעם! אַז וועסט אַזוי אַרבעטן, וועסטו באַלד אָפּשטיין, וועסט אויסציִען די קאָפּיטעס! ער האָט נישט געהערט וואָס מע זאָגט צו אים און ווײַטער שווער געאַרבעט. די הויט אויף די הענט האָט זיך אים אָפּגעשיילט און די וווּנדן האָבן געבלוטיקט. צוליב דער גרויסער היץ האט ער אויפגעריסן דאס העמד און ס'האבן ארויסגעקוקט זיינע גרויסע ברוסטן ווי ביי א פרוי. דער רויך איז אים אריין אין די אויגן אין די נאז, האט אים געדושעט אין האלדז אז ער האט קוים געקאנט כאפן דעם אטעם. זיי האבן געארבעט ביז אין די האלבע נאכט אריין. ביי דער נאכט האט מען דייטליך געזען די פלאמען און דער הימל איז געווארן רויט ווי אן אנגעגליטע אייזערנע פלאטע. צו באגינען זי האבן זיך פלוצלינג אראפגעלאזט עטליכע גרויסע טראפנס און ביי אלעמען האט זיך ארויסגעריסן א פריידיגער אויסגעשריי. מען האט ארויפגעריסן די פענעמער צום הימל און געלאזט ווייקן די מידע פארשמאכטע גופים אין רעגן. דער רעגן האט אזוי מחייה'דיג געקילט די לייבער פון די מענטשן און דאס לייב פון דער ערד וואס איז געווען באדעקט מיט גרויס שווארץ פארקוילטע וואונדן. די מענטשן זענען אויסגעשעפּט אַוועקגעפאַלן אויף דער פייכטער ערד און זענען באַלד איינגעשלאָפן מיט אַ האַרטן שלאָף. אָבער יאָהאַן האָט נישט געקאָנט שלאָפן. מיט אונטערגעבראָכענע קני האָט ער אַרומגעוואַנדערט איבער דער פאַרברענטער ערד, וואָס איז געווען באַדעקט מיט זשאַרעדיקע שטיקלעך האָלץ און אַש. אויף אַ סך ביימער האָט נאָך דאָס פייער געטליעט און זיי האָבן געצאַנקט ווי אויסגייענדיקע ליכט. מיט די לעצטע כוחות האט זיך יאהאן געשלעפט איבער דער פייכט פארשרפעטער ערד וואס האט שטארק געפארעט און ס'האט זיך אים געדאכט אז ער גייט צווישן וואלקנס. מיטאמאל האט ער דערזעהן ווי פון די וואלקנס קריכט ארויס זיין קליין טאטע'לע וואס איז מיט יארן צוריק געשטארבן אין ווין און איז שוין לאנג געווען אין הימל. דעם קליינעם טאַטעלע איז אייביק געווען קאַלט און אַ פּנים דאָ אויף די אַשיקע חורבות פון וואַלד האָט ער אויך געכאַפּט אַ ציטער, וואָרום ער האָט געהאַט פאַרשטעקט איין האַנט אין דעם אַרבל פון דער צווייטער. ער איז געגאַנגען אָנגעטאָן זיין שוואַרצן שלוס-ראָק מיט אַ שליץ און מיט דעם אין גרין אָפּגעשאָסענעם מעלאָניק איז אים אַראָפּגעפאַלן איבער די אויגן. דאָס פלעגט ער שטענדיק טראָגן ווען ער איז געגאַנגען בעטן צו גאָט אין דער סינאַגאָגע, דאָס מילך-װײַסע קאַמעץ-בערדל האָט טרויעריק געציטערט אויף זײַן גאָמבע. יאָהאַן האָט זיך דערשראָקן פֿאַרן טאַטן און ער האָט אים געװאָלט אויסמײַדן, װײַל צוליב אים װעט ער אַדורכפֿאַלן. דער טאַטע װעט זיכער אויסגעבן, אַז ער איז אַ ייִד, און דעמאָלט װעלן די שכנים זיך אַלץ דערװיסן. ס'וועט זיין ארויסגעווארפן די גאנצע מי מיט זיין טאכטער פאטריסיא וואס איז דאהי געבארן געווארן. פאטריסיא איז געווען א דארע און א הייכע ווי א ברעט און זי האט פארמאגט אפאר קליינע גרינע אויגן און צוויי שטייפע שטרויענע צעפלעך. זי האט אויסגעזען ווי די אנדערע מיידלעך אין שטעטל און גארנישט געוואוסט וועגן אידן. אלע זונטאג פלעגט ער זי פירן אין דער קירכע און אפטמאל האט ער זיך מיט מיצין אויך דארט אריינגעכאפט. יאָהאַן האָט זיך נישט געמאַכט זען דעם טאַטן, ווייל שטענדיק האָט ער אים אָנגעמאַכט צרות. בעת יאָהאַן האָט שוין חתונה געהאַט, האָט ער אים געצוואונגען ער זאָל אַלע שבת נאָכמיטאָג קומען צו אים צו גאַסט אין צווייטן בעצירק, וווּ עס האָבן געוואוינט די ייִדן. אַז מיצי האָט נישט געוואָלט מיטגיין מיט אים, האָט עס דעם פֿאָטער נישט געאַרט, ווייל ער האָט זי ניט ליב געהאַט. יאהאן האט געמוזט גיין צום טאטן לאנגע יארן נאכדעם ווי די גאטזעליגע מוטער האט שוין נישט געטיילט קיין שבת אויבסט, נאר ער האט אים צוליב געטאן ווייל ער האט אים שטענדיג געפרעגט אויף זיינע מוזיקאלישע קאמפאזיציעס וואס ער האט געהאט פארשטעקט ביי זיך אין שופלאד און קיינער האט וועגן זיי נישט געוואוסט. פון וואנען דער פאטער האט יא וועגן דעם געוואוסט איז פאר אים געבליבן א סוד. אבער דער טאטע האט אים שטענדיג געפרעגט אויף זיי און יאהאן איז געווען אין זיבעטן הימל כאטש ער האט נישט געוואלט דערפון רעדן. פארוואס אנטלויפסטו פון אונזער גלויבן? פארוואס באהאלסטו אויס פון פאטרישיען אז זי איז א אידישע טאכטער? האט זיך צו יאהאנען דערטראגן דעם קליינעם טאטעלעס וויינענדיג צוגעדושעט קול וואס ער האט שוין ניט געהערט אזויפיל יארן. מיש זיך ניט צו מיר, פֿאָטער, האָט יאָהאַן אַנטשלאָסן געענטפֿערט, אָבער ער האָט באַלד חרטה געהאַט, װאָס ער רעדט אַזױ העזהדיק צום טאַטן. גײ צוריק אין דײַן רו אַרײַן. מיר האָבן שױן גענוג געליטן צוליב דעם, װאָס מיר זײַנען ייִדן. אונדזערע פֿאָטערס האָבן מער געליטן צוליב זײער ייִדישן גלױבן, אָבער זײ זײַנען פֿון ייִדישן פֿאָלק נישט אַװעק. דו ווייסט נישט, פאטער, וואס מיר זענען דורכגעגאנגען, האט יאהאן געזוכט דעם טאטנ'ס אויגן, וואס זענען פארשטעלט געווען פון זיין גרין אפגעשאסענעם מעלאניק, אזוינס איז נאך קיינמאל ניט געשען. יאהאן איז שוין געווען אזוי אויסגעשעפּט, אז אט אט וועט ער אוועקפאלן אויף דער אש-באדעקטער ערד און איינשלאפן ווי געהארגעט. זענען קוים דערגאנגען צו אים די קולות וואס האבן אים גערופן, געוועקט, העי, מעיט, קום אהער! וואס גייסטו ארום און דו חלומסט אינמיטן טאג? מיר האבן שיעור ניט פארגעסן אין דיר! וואס רעדסטו צו זיך אליין? ווי גרויס ער איז געווען, האט ער זיך א טרייסל געטאן, און איידער ער האט נאך רעכט געוואוסט אין וואס דא גייט, האט ער אנגעהויבן אזוי שנעל צו לויפן, אז ער איז אפאר מאל שיעור ניט אומגעפאלן. בעת ער איז צוגעקומען צום לאסט-אויטא, האבן עטליכע הענט זיך צו אים אויסגעשטרעקט און אים ארויפגענומען, ער איז דאסמאל געווען פארזיכטיג ווייל ס'האט אים נאך גוט וויי געטון פון דעם קלאפ וואס ער האט זיך געגעבן ביים ארויפשפרינגען אויף דעם אויטא אויפן וועג אהער. סוף פון זייט איינס, המשך זייט צוויי.